א גוטן ערב שבת און ערב פסח, דאס וועט שוין זיין דער שיעור וואס וועט אונז אריינברענגען צום פסח אם ירצה השם. כ'האב געוואלט זאגן, קודם כל איך וויל מאכן א מגבית, א מגבית, איך וויל מאכן אן אפיעל פאר נחמיה וועבער מ'האט צאמגעשטעלט א דריי פערטל מיליאן דאלער פאר ברוך מרדכי'ן איבער א מיליאן צו אנדערטהאלב מיליאן, איך זוך אויך צו מאכן אן אפיעל אבער נישט געלט. כ'האב ענק געזאגט איינע פון. ס'איז דא צוויי זאכן וואס ס'שטערט מיך מורא'דיג דארטן וואו איך דאווען. די ערשטע זאך איז אז שמיני עצרת ביינאכט זאגט מען נישט אתה הראת, סאו באמת די גאנצע אלע דער גאנצער אלול און תשרי איז די הייעסט פוינט איז דער אתה הראת, דעמאלטס איז יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה און קיינער האט נישט קיין זינד דער אייבערשטער איז אלעס מוחל. דאס איז די העכסטע מאמענט פונעם גאנצן יאר אזוי שטייט אין כתבי אר"י.

און דארט ווי איך דאווען אין די שול דאס איז אשכנזים מען זאגט נישט קיין אתה הראת, סאו עניוועי דאס איז איינע פון די גרעסטע חרבנות וואס די חרם האט מיר אנגעמאכט וואס מען האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שולן די צווייטע איז וואס ס'קומט יעצט אז ס'קומט לילות התקדש חג איז נאכדעם וואס מען ענדיגט מעריב איז מען זיך נוהג אז מען זאגט. הלל, הלל מיט מנין, מען הייבט אן ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לקרוא את ההלל, אזוי ביינאכט ליינט מען קיינמאל נישט קיין הלל ראש חודש מיט אלעם, ס'איז אלעס בייטאג, איז אין דעם איז דא נוסח אשכנז און נוסח ספרד, דער רמ"א זאגט אז מ'איז זיך נישט נוהג צו זאגן הלל, ס'איז דא א גאנצע מעשה מיטן בעל שם הקדוש, מיט נודע ביהודה, אזוי דערציילט מען אז ער האט יא געזאגט הלל נאכדעם ווען די שול איז אהיים געגאנגען האט דער בעל שם הקדוש געזאגט הלל מיט א מנין און דער נודע ביהודה האט אים געלאזט רופן היתכן ער האט עס געטון, אין שלחן ערוך שטייט דאך דער רמ"א זאגט ואין נוהגין האט דער בעל שם הקדוש געזאגט מען מיינט נישט ואין נוהגין מען איז זיך נישט נוהג נאר דער רמ"א געבט א קרעכץ ואין נוהגין ליידער אונז פארשטייען מיר נישט דעם הויעכקייט דערפון פון די סודות וואס ס'ליגט דערין, ממילא זאגן מיר נישט, אבער ווען איינער פארשטייט מעג ער יא זאגן. אזוי דערציילט מען א מעשה, פאר וואטעווער איטס ווארט, די מעשות וואס מען ליינט אין די בינה מאגאזינס, דאס איז דאך, ס'איז געמאכט, ס'איז געמאכט אז מען מוז יעדע וואך ארויסגעבן א בוקלעט, באט עניוועי, ס'קען זיין ס'איז יא אמת, כ'ווייס נישט. אבער על כל פנים, איך בין דאך צוגעוואוינט געווען אלע יארן צו זאגן הלל, און איך האב נישט וואו צו דאווענען צו זאגן הלל, איז וויל איך מאכן א מגבית, אפשר איז דא א רב וואס ער וואלט מיך אריינגעלאזט ביי זיך אין בית מדרש צו זאגן הלל, אפשר איז דא אזא מציאות. און כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, איך דארף אפילו נישט דאווענען דארט מעריב, עטס האטס מורא פארן איסור וואס די רבנים האבן ארויסגעגעבן, פיין, איך וויל נישט דאווענען מעריב, אבער הלל. כ'וועל ווארטן, כ'וועל אוועקגיין פון מיין שול פאר מ'זאגט קדיש תתקבל, און כ'וועל דארטן מיטזאגן הלל און הערן קדיש תתקבל. סאו רבותי איך מאך א מגבית, וועלכע רב האט גאטס ער זאל געבן א קום ארויס און זאגן העי וועיט א מינוט, יו סאפערט אינאף ענד יו סאפערט פאר נאטינג פאר אפאר שקצים, איציקל פימפ, משה פרידמאן טעראריסט שייגעץ, און משמרת הצניעות. און יא, איך לאז זיך אריין. איך זוך עניוועי, דער רב וואס וויל אייננעמען די וועלט, וואס ער וויל באמת אייננעמען די וועלט, האט איין ברירה, צו זאגן רבותי זענען מיר געפארן ראנג, נחום ראזענבערג איז גערעכט געווען, און מיר הייבן אן צו גיין אויף דעם דרך. עט עט זען ונהרי אליו מכל אפסי ארץ, עט מען זיך צאמקומען צו אים. ס'איז אנבעליוועבל וואס דארטן גייט זיין. פארוואס? ווייל. די גאס איז שוין היינט ברוך השם אויפגעקלערט און זענען שוין מיט אונז. אבער העי, ס'איז דאך דא די טעראר, די טעראר אפאראט ארבעט נאך. סאו רבותי, איך זוך א פלאץ וואו איך זאל קענען זאגן ביידע טעג הלל מיט מנין אין א בית מדרש, ווייל דאס איז ביי אונז נישט דא, ס'איז אן אשכנעזישע שול און מ'זאגט נישט קיין הלל. סאו דער איז נאטינג ראנג, זיי אז זיי זאגן נישט סאו עס איז נאטינג ראנג איך אז איך וויל זאגן איך וויל יא זאגן סאו עס איז מערכה דיליה, מערכה דיליה, יעדער פון ווי ער קומט פון וועלכן שורש אבער עס איז יעדער טוט וויאזוי ער האט מסורה סאו מיין מסורה איז מען זאל יא זאגן הלל פסח ביינאכט ליל התקדש חג. עכ"פ לאמיר זעהן וועלכע רב סהאט די גאטס ווייל סוף כל סוף די גאנצע מלחמה גייט אראפ אין היסטערי, קודם כל שרייב איך א ספר וועגן דעם און אנדערע אויך שרייבן, און איך גיי ווייזן ווי פארפוילט די רבנים זענען געווען פון כלל ישראל, קיינער האט זיך נישט געטרויעט צו רעדן קיין ווארט, קיינער האט זיך נישט געטרויעט צו זאגן וואס עס גייט פאר מיט סעקשועל אביוז, קיינער האט זיך נישט געטרויעט צו זאגן אז מען זעצט איין די ראנג פארטי, יעדער האט געוויסט, ווי אזוי ווייס איך עס? דעמאלטס בשעת מעשה האט מען געזאגט אז ס'איז דא א איד וואס ער איז אין די זעלבע ביזנעס וואס ער איז ריספאנסיבל פאר דעם מענטש, און דער וויינבערגער האט אויך געזאגט, ער האט געזאגט יענער האט אים אלץ אויסגעפרעגט וויאזוי די ביזנעס גייט, ער האט די זעלבע ביזנעס און ער האט אים אלץ געזאגט און ער האט געפרעגט פונקטליך ווען ער גייט אראפ טראגן די גאלד און וויפיל אמאל א וואך ער פארט מיט אלעם. עניוועי, דער עולם דארף וויסן מיט וואסער א רשעות מ'האט דא געלעבט. יעצט וויל איך נאכאמאל זאגן ס'איז געווען אמאל א סלאוגן אויף טעלעוויזשן וואס מ'האט עס געפרענטשייזד, כ'האב ענק שוין פארציילט דערמיט פון דערפון, איינער האט געזאגט וועגן טשיילד אביוז האט ער געזאגט אזוי, איטס טען א'קלאק עט נייט, דו יו נאו וועיר יור טשילדרען אר? און דאס איז געווארן א ווארלד ווייד פעימאס אויף אלע עדס מיט בלאגס מיט אלעם, רבותי יעצט האנדל איך. מיט אויסטרעיטענען דעם מצב, שוין א יאהר צוויי וואס מ'האנדלט מיט אויסטרעיטענען די מצב, אז מען זאל נישט ארויסווארפען קינדער ווי גארבידזש, די גאווערמענט ווייסט שוין מען ווארפט ארויס, די גאווערמענט ווייסט אז ס'איז אלעס גניבה וגזילה, וועגן דעם איז יעצט אויך געכאפט אין קווינס א היי סקול א היימישע בת יעקב, ער האט געסייפענט מיליאנס אוו דאללערס, און זיי ווייסן שוין וויפיל ער האט אוועקגעלייגט פאר זיך אין טאש. ווייל דאס קומט אלץ ווייל מ'האלט אין איין מאכן אינוועסטיגעישאנס אויף יעדע זאך, און ממילא קומט יעדע זאך צוביסלעך ארויס, אוודאי אז מ'קוקט כאפט מען שוין אנדערע זאכן אויכעט. און דאס גייט זיין דער סוף מיט אלע ישיבות, ס'וועט נישט זיין מער קיין גניבות מ'וועט עס נישט קענען טוהן, און די ראש ישיבות זענען זיך אליין שולדיג ווייל אונז האבן מיר נישט געקענט צוקוקן וויאזוי מ'ווארפט ארויס יעדעס קינד אין די גאס, און די קינדער ווערן קאליע, און די ראש ישיבות פאקן זיך די דאלערס. האט מען געמוזט דערציילן די גאווערמענט אז דא איז נישט דא קיין עדיוקעישן און מען ווארפט ארויס קינדער אן עדיוקעישן אין די גאס און זיי זענען שוין קאנווינסט אז ס'איז נישט דא עדיוקעישן, ס'גייט שוין טשענדזשען זיך דאס אויכעט, מ'וועט מוזן לערנען ענגליש און אנישט וועט מען נישט באקומען קיין טשארטער צו זיין א סקול, צו קען זיין מ'וועט יא באקומען א טשארטער נאר מ'וועט נישט באקומען פאנדינג, סאו. איטס ניין א'קלאק אין די מארנינג, דו יו נאו ווער יור טשילדרען אר? דאס איז א נייע אדווערטייזמענט וואס גייט ארום היינט נעישאנווייד. די פובליק סקולס האבן אויך די זעלבע פראבלעם, נאר זיי ווארפן נישט ארויס די קינדער ווייל זיי טארן נישט ארויסווארפן זיי, די קינדער ווילן נישט קומען אין סקול און זיי הענגען ארום. סאו, אונז טוען מיר פראגרעסן ברוך השם אין דעם געביט אויכעט. אז וואן דעי עסטו אדער האבן א חדר וואס יעדער קען אריינקומען אדער עסטו צושפארן דיין חדר. שטעל דיר פאר די סטרייטס איז דאך אזוי געפערליך. ווען איינער האט געהערט צו די בני יואל האט מען אים נישט אריינגענומען אין סאטמארע חדר. ס'דא מענטשן וואס זיי זענען גארנישט שולדיג. יאסעלע וואלדמאן ס' שווער דער רויטער איז געגאנגען וויינען צום סיגוטער רבי צום ברך משה. זאלסט וויסן איך בין גארנישט שולדיג אז יאסל פירט זיך אזוי אויף, איך האב נישט געהייסן ער זאל עס טוהן, וואס זענען די קינדער שולדיג? יעצט איז דא עטליכע תלמוד תורה'ס וואס זיי זענען אויף א העווי פאוקעס ווייל זיי ווארפן ארויס קינדער סתם דזשאסט פאר די פאן אוו איט, ווייל זיי האבן אויכעט אזא עבודה זרה אן עגל הזהב וואס ס'טאנצט אין פראנט פון זיי, און מ'מוז דאך דעם עגל הזהב צופרידן שטעלן, דאס מיינט א רעבע. אן אדמו"ר, און טאמער יענער איז נישט איינשטימיג מיט דעם אדמו ר, צי איינער רייצט אן דעם אדמו"ר און ער סטראשעט אים, מאכן זיי זיכער אז זיינע קינדער האבן נישט קיין פלאץ מער אין די תלמוד תורה, און ס'גייט שוין אריבער אויף די אייניקלעך אויך, סאו איטס נאט א פראבלעם, איטס א פייט, ווי נאו איט, באט עט די ענד אוו די דעי אונז האמיר מער טשעם געווינען, סאו. תלמוד תורה'ס האלטס אן ווייטער ענקער פרעסטיזש מיידל סקולס האלטס אן ווייטער ס'דא אזויפיל קינדער וואס די זענען געווארן מאלעסטעד און מען נעמט זיי נישט אן און ס'איז דא זייערע ברידערס און שוועסטערס האט מען ארויסגעווארפן ס'איז נישט קיין פראבלעם עז לאנג עז יור דואינג איט יור דואינג איט פיין ביקאוז ווען עטץ טוט עס נישט וואלט מען געזאגט איך בין א ליגנער. אזוי ווי כ'האב ענק געזאגט, ווען ברוך מרדכי קען זיך האלטן דריי חדשים די הענט ביי זיך אין טאש און נישט ביי יענעם, דעמאלס וואלט איך געווען היינט אין פאקיסטאן. און אזוי, ברוך השם, כ'האב דארט א בונקער, אבער איך דארף עס נישט פארן וויזיטן, מ'קען דארט גארנישט גנב'נען, ס'איז א קעיוו אונטער דר'ערד. נישט יחיאל ברוינער האט זיך געקענט האלטן די הענט אפאר וואכן, דעמאלס ווען איך בין ארויסגעקומען, און נישט. בערל אשכנזי האט זיך געקענט האלטן די הענט, און אפילו נישט ברוך מרדכי'ס זון מאיר לעבאוויטש, קיינער האט זיך נישט געקענט האלטן די הענט, נאראנים, צוויי חדשים, דריי חדשים, און עטס האלט די הענט ביי זיך, איז נחום ראזענבערג היסטערי, ער איז א ליגענער און א משוגענער און א מנוול. נו, שכוח ברוך מרדכי, אז דו האסט נישט געקענט האלטן די הענט, האסט געכאפט דריי בחורים האסטו געכאפט, נישט איינעם נאר דריי. עניוועי, כ'וויל אויך זאגן ס'קומט יעצט שריפת חמץ יעדער זאל וואטשן, קודם כל שריפת חמץ האלט מען בסך הכל אז איין ביער חמץ אלא בשריפה און מען דארף פארברענען דעם חמץ, יעצט על פי אר"י איז דא די צען ברעקלעך איז דאס איז גענוג זאלסט פארברענען דעם לולב מיטן אתרוג. מיט אלע אנדערע זאכן, מיטן גאנצן גארבידזש, דאס איז נישט קיין מצוה צו פארברענען, דאס מאכסטו סתם א פראבלעם. יעצט די אלע עקספלאסיווס, די קענס, דארפן אינגאנצן נישט מבער חמץ זיין, ווייל ס'איז נישט ראוי לאכילת כלב, א הונט עסט עס, פגר'ט ער אויפן פלאץ. סאו די אלע זאכן. טוען מיר אונז, ווייל אונז ווייס מען נישט וואס מ'דארף און וואס נישט. די אלע קענס, די אלעס זאלסטו אוועקווארפן אין גארבידזש. יעצט איז זייער וויכטיג אז מ'זאל עס אוועקווארפן, ס'זאל נישט בלייבן אין דיין רשות. די וואס וואוינען אין די האוזינגס און די גרויסע פראדזשעקטס, די האבן נישט קיין פראבלעם, ווייל ס'איז נישט זייער. אבער וואס האט אן אייגן הויז האט א פראבלעם, ווייל ס'איז אין זיין רשות, דארף ער זען עס אוועקצואווארפן פאר שבת, כדי מ'זאל עס אויפפיקן שבת, אזוי אז עס וועט קומען די סוף זמן שריפת חמץ זאל עס נישט זיין דארטן, איז במילא דארף מען דאס זען צו ערלעדיגן די אלע זאכן, טאמער האסט עס נישט געקענט ערלעדיגן איז דא סיטי גארבידזש קענס אין מידל אוו די סטריט און דארט קענסטו אלעס אריינווארפן ס'איז נישט דיין רשות, און די וואס וואוינען אין די פראדזשעקס די האבן נישט קיין שום פראבלעם ווייל זיי האבן גארנישט דארטן זענען נאר רענט פעיערס, ס'איז נישט קונה דער חצר ס'איז נישט זייערס ס'איז גארנישט. אבער נעמען און מאכן די גרויסע שריפות איז דעדלי דעינדזשערעס, דו קענסט הרג'נען מענטשן. סאו רבותי, לאמיר נישט מאכן פון יעדע מצוה א דיזעסטער אזוי ווי די פארגאנגענע יארן. איך געב אסאך קרעדיט פאר די הצלה, זיי האבן אריינגעלייגט אסאך עפערט און ענערדזשי, און זיי לאזן נישט צו די אלע ווילדע זאכן, און ס'דא ספעשל פלעצער וואס נאר דארטן קען מען פארברענען חמץ, וואס דאס איז זייער א וויכטיגע זאך, און מען קאנטראלט די פלעצער ס'זאל נישט גיין אאוט אוו הענד חס ושלום, וואס דאס איז זייער זייער וויכטיג, און יעדער זאל זיך האלטן צו די פלעצער, אבער פארברען נאר דעם בעג, דעטס איט, די איבריגע חמץ ווארף ארויס, אזוי ווי כ'האב שוין געזאגט, אז דו וואוינסט אין די פראדזשעקס קענסטו עס ווארפן ביי דיר, ס'וועט דיר גארנישט שאטן, ס'איז נישט דיין, און אז דו וואוינסט נישט אין די פראדזשעקס, דעמאלטס זאלסטו עס ווארפן. העסטו מאכן זיכער אז ס'גייט ארויס אין א פאבליק גארבידזש קען. שוין, יעצט עמער גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז יעצט ארויסגעקומען פיינעלי וואסערע רשעות די ראשי קהילות זענען, האבן געטון מיט אונז, און וואסערע רשעים ארורים רבנים זענען, זיי האבן געלאזט קאמיוניטיס אונטערגיין ווייל מען האט זיי געסטראשעט צו ווייל מען האט זיי סתם געגעבן אפאר טאלער. ס'איז יעצט ארויסגעקומען די פרשה פון חזקאל שמש'ס רוצח און אויכעט פון דעם וויזשניצער לייזער פאללאק פון די רוצחים און ס'גייט ארויסקומען נאך. ס'איז דא אסאך רוצחים יעצט. אונזער פראבלעם איז צוויי זאכן, קודם מ'האט איינגעזעצט א גוי פאלשערהייט, דער גוי קען נאך נעמען נקמה אויכעט, און אפילו ווען ער קען נישט, ער איז שוין צוהארגעט און צושלאגן, דו טארסט א גוי אויך נישט וויי טון, נאר דאס ווייסט מען אונז נישט, ווייל ביי אונז האט מען אויסגעלערנט מען מעג א איד וויי טון, ומכל שכן נאך א גוי, דאס איז דאך אונזער צרה, דער חינוך איז געווען אזוי אין דר'ערד, מען האט אונז גארנישט געלערנט, יעצט עמער גיין ווייטער. די צווייטע פראבלעם איז אז ס'דא א רוצח אין די גאס, ער דרייט זיך ממש אין די גאס און ער קען ווייטער טוהן רציחה, און דאס איז אונזער פראבלעם יעצט. כ'וויל אייך פארציילן א מעשה וואס דאס איז פאסיג צו וואס דא גייט פאר. ס'דא א מעשה, ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן ר' חיים, ער איז געווען א ברודער פונעם מהר"ל פון פראג, ער האט געהייסן ר' חיים לעווי. ער איז אין די יונגע יארן געווען א חבר מיטן הייליגן רמ"א, זיי האבן געלערנט אינאיינעם בחברותא. אלס בחור געהארעוועט אויף תורה ועבודה און יראת שמים, שפעטער האט דער רמ"א חתונה געהאט און ער איז אויך געווארן דער רב אין די שטאט קראקא. דער רבי חיים האט געזען אז ס'איז אביסל דער געווארן רב די טרדות פון די שטאט, מענטשן קומען מיט קליינע דין תורות און ס'דוירט צייט. באמת, א קליינע דין תורה מוז מען פסק'ענען מיט אזא ליבשאפט ווי א גרויסע דין תורה, ווייל דער רב קריגט דאך עניוועי נישט קיין קאמישן, און דאס איז וואס דער אייבערשטער וויל, אז ס'זאל זיין א דין און מען זאל זיך אויפפירן ערליך און מען זאל פסק'ענען און אידן זאלן איינהאלטן. מען דערציילט א מעשה. אז דער הייליגער ב"ח האט געגעבן זיין חיבור פאר עפעס איינער פון די גדולי הדור זאלן עס דורכקוקן כדי ער זאל אים געבן א הסכמה, ס'איז דורך אפאר וואכן יענער געט אים נישט קיין הסכמה, בקיצור דער ב"ח גייט צו אים צו און פרעגט אים זאג מיר איך וויל דיך פרעגן האסט געטראפן עפעס ראנג אין מיין ספר וואס דו געסט נישט קיין הסכמה? זאגט ער ניין כ'האב געפרעגט א שאלות ותשובות מן השמים צו כ'זאל דיר געבן א הסכמה האט מען געזאגט ניין ווייל דו ביסט אין חרם. האב איך געפרעגט ווי קען דאס זיין דער ב"ח זאל זיין אין חרם, איז האבן זיי מיר געענטפערט, ביסט אמאל דורך געפארן אין א שטאט און צוויי אידן האבן געהאט א סכסוך פון א קלייניגקייט אפאר פרוטות, און דו האסט דיך צובייזערט אויף ביידע און דו האסט געשריגן וועגן אפאר פרוטות אזא קליין סכום געלט שטעלסטו מיך אפ פון אונטערוועגנס פון צו פארן, האט מען דיך געלייגט אין חרם. ס'איז נישט קיין חילוק צו ס'איז א גרויסע מטבע צו א קליינע מטבע, א איד, א רב, מוז פסק'נען על פי תורה, און ער טאר נישט זאגן אז איך האב יעצט נישט קיין צייט, איך ברענג עס אין מיין ספר אויכעט, אז בשעת מען האט ארויסגעפירט רבי ישמעאל כהן גדול להריגה, האט ער געפרעגט פון זיינע חברים, אפשר קען מיר איינער זאגן פארוואס ס'קומט מיר אזא מיתה משונה? האט ער געענטפערט, יא, ס'קען זיין ס'איז אמאל געקומען א מאן צו פרעגן א שאלה אויף דיני ממונות, אבער א פרוי אויף איר נדתה, און דו האסט אויפגעהאלטן ביז דו האסט דיר צוגעבינדן דעם שיך בענדל. עס ווערט געברענגט אין אסאך פלעצער, אין מדרש אלה וכו', אין אסאך פלעצער ווערט עס געברענגט. דער ראשית חכמה ברענגט עס צו ביי הלכות דיינים די מעשה. כל פנים, כ'האב שוין לאנג געזאגט, אונז האמיר מורה הוראה'ס וואס זיי האבן א זמן קבלת קהל, א דאקטער האט א זמן קבלת קהל, נישט קיין רב, א רב דארף שטיין פארפיגונג פיר און צוואנציג שעה פאר די מענטשן וואס זיי ווילן פרעגן שאלות. אונז האמיר דא דאך דעם פרידמאן באטשי האט געהאט א צעטל אויף זיין טיר אז טאמער דארף איינער פרעגן א שאלה אין הלכות נדות אפילו ס'איז דא איינער אינעווענדיג מעג מען אריין קומען און שטערן און געזעסן איז ער אגאנצן אינדערפרי מיט אלע פאליטישאנס מיט די אלע פירערס פון די קהילה און געזעהן וויאזוי מען קען דעם וויי טוהן און יענעם וויי טוהן, דעטס אלל הי וואס דואינג, נישט קיין לערנען. ויהי היום. א יונגערמאן האט מיר פארציילט, ער געדארפט כאפן דעם סעווען טווענטי פייוו באס, ס'איז די ערשטע באס אויף מאנהעטן, ווייל ער האט געדארפט פאנטשן א קלאק אכט אזייגער, און ער קלאפט אריין, אזוי ווי ס'שטייט מען מעג אריינקלאפן, קומט ארויס פרידמאן באטשי, ער נעמט זיך אויף אים שרייען וואס קלאפסטו אין מיין טיר? זאגט ער אנטשולדיגט איך זעה דא שטייט א צעטל אז מען מעג אריינקלאפן, זאגט ער ניין דאס צעטל איז נישט פאר אייך, איך ווייס נישט פאר וועם יא, קען זיין גוים קומען אים אויך פרעגן שאלות, ס'קען זיין דער גוי וואס קומט קויפן דעם חמץ ערב פסח, ווער ווייסט וואסערא קאראפטעט רבנים ס'דא, וויאזוי בין איך געוואויר געווארן פון די מעשה ווייל זעקס יאר שפעטער. די אינגערמאן האט אנגעהויבן אויסצוהערן מיין האטליין וועגן טהרת המשפחה און ווי הייליג דאס איז מיט אלעם, איז ער מיך געקומען פרעגן אז אזוי ווי ער האט שוין זעקס יאר נישט געפרעגט קיין שאלות ווייל דעט טורנד הים אףף, וויל ער וויסן צו דאס איז געווען איסורא דאורייתא צו איסורא דרבנן, פארשטייסט וואס ער האט געוואלט וויסן? עניוועי, פארן ווייב האט ער געזאגט ער גייט פרעגן דעם רב, נאר ער האט אייביג געזאגט ס'איז כשר. על כל פנים. צוריק קומען יעצט דא צו אונזער זאך, מען מוז פסק'ענען, זיין גרייט כסדר צו פסק'ענען, און מען מוז פסק'ענען, שווערע שאלות מיט גרינגע שאלות, אלעס דארף מען פסק'ענען, דין פרוטה כדין מאה, ווייסט פארוואס? ווייל דער רב זיצט אויף א פענשען און אויף א גרויסן פעיראל פון א קהילה מיט א דירה פון א קהילה, באט ליטל דו יו נאו, ביי יענעם די פעני דאס איז זיין לעבן, דאס איז זיין נפש, כי נפש הוא חובל. עניוועי, למעשה איז דער ב"ח געווען אין חרם, בקיצור דער ב"ח האט געזאגט פאר יענעם וואס טוט מען יעצט, זאגט ער דו דארפסט גיין צו א גדול הדור און ער העט עס דיר מתיר זיין און נאר דעמאלטס קען איך דיר געבן א הסכמה, און אזוי איז טאקע געווען. כפנים דאס איז שלא כענין, די מעשה קומט נישט אריין דא מיט דעם וואס כ'האב געוואלט פארציילן, דאס איז נאר קומט נאר צו אביסל מען זאל האבן אביסל א ידיעה אין אידישקייט, עניוועי איז געגאנגען דער ר' חיים, ער האט געמאכט א ספר אויף חומש אויכעט אויף רש"י פירוש ס'איז זייער א שיינע פירוש. בקיצור איז ער געגאנגען ער האט געזען אז דא וועט נישט זיין קיין תכלית ער קען נישט לערנען פלייסיג האט ער זיך מיישב געווען ער איז געגאנגען צו די שדכנים ער האט געבעטן מען זאל אים אנטראגן א שידוך א מיידל וואס זי וויל זיך אויפפירן בקדושה אזוי ווי ס'פאסט זיך פאר אים מיט אלע זיינע חומרות מיט הידורים. אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל ווען ער האט גענומען די רעבעצן. האט ער דאך מורא געהאט פאר די פילינגס פון די ציין, האט זי זיך געמוזט נעבעך ארויסנעמען אלע ציין, די רעבעצן האט זייער אסאך חומרות געדארפט דורכגיין צו לעבן מיט אזא הייליגן רעבן ווי אונזער רעבע, אונז ווייסט מען נאר נישט, אונז ווייסט מען נאר אז איך וועל נישט האבן קיין מנוחה ווילאנג זי העט נישט זיצן, די שיקסע די קלאפטע העט נישט זיצן אויף אושען פארקוועי אויף א ניו גייט. דער ערדליגער איז די גאנצע מארעמארישע סיגעטער חברה, ס'איז די אבי בנוי, עניוועי, סאו לאמיר גיין יעצט ווייטער, איז געווען אזוי אז ער האט געטראפן עפעס א מיידל, דעם בעקער'ס טאכטער, וואס זי איז מסכים צו אלעמען נאר זי זאל האבן א מאן א תלמיד חכם, זי איז מסכים אלעס דורכצוגיין, און וואס איז געווען, מ'האט איר אנגעטראגן דעם ר' חיים, און ס'איז געווארן. שידוך, שטילערהייט, ווייל ר' חיים האט זיך געוואלט באזעצן דער בעקער זאל אים געבן דעם בוידעם, און ער העט דארט זיצן זיך מתבודד זיין און דינען דעם אייבערשטן און לערנען פלייסיג, און קיין דאגות הפרנסה העט ער נישט האבן ווייל דער בעקער העט נעמען קער פון אים. מען געט זיך א קוק אום מיט די אלע שידוכים, די גרויסע צדיקים האבן גענומען פשוט'ע שידוכים ווייל זיי האבן געוואוסט העט מען זיי לאזן דינען דעם אייבערשטן. די גמרא לערנט אונז אין מסכת בבא בתרא דף קט עמוד ב', אמר ר' אלעזר, לעולם ידבק אדם בטובים, מענטש זאל זיך מדבק זיין אין גוטע מענטשן, גוטע שידוכים, שהרי משה, משה רבינו שנשא בת יתרו, ער האט גענומען בת יתרו, יצא ממנו יונתן, גרשום האט געהאט א זון יונתן.

דאס משה רבינו האט גארנישט געארט, אלס ווייל ער האט זיך געוואלט מוסר נפש זיין פאר כלל ישראל, און אזוי גייען די צדיקים מיט אלעמען. און וואס צאלט אים דער אייבערשטער צום סוף? ווען משיח העט קומען וועלן קומען די בני משה מלחמה האלטן אז כלל ישראל זאל קענען דורכגיין דעם געוואלטיגן חבלו של משיח. ווייל אין אמת משה רבינו זיצט אין מצרים אין פרעה'ס שטוב, ווייל ער איז דאך געווען בתיה'ס שטיף זון. געווען ברומו של עולם אלע יארן. אז ער האט געזען מ'איז מזנה מיט אידישע טעכטער האט ער געזאגט ניין איך וועל מיך מוסר נפש זיין. איי וואס וועט זיין שפעטער מיט א שידוך? הע פרעגט די גמרא ואידך? און וואס וועט זיין מיט א שידוך? האט ער געזאגט כ'וועל טון א שוואכערערן שידוך, כ'וועל נעמען יתרו'ס טאכטער א גיורת. נאר איין זאך. איך וועל מיך אננעמען פאר כלל ישראל. סא דאס העט ענטפערן פאר די אלע משוגעים וואס זענען אלץ ביזי א שידוך, טרעף היינט אינדערפרי א בחור זאגט ער איז געווען מאלעסטעד ביי שיע קליין און נאכדעם איז ער אליין געווארן א מאלעסטער און ער איז געגאנגען פאר העלפ פאר הונדערטער טויזענטער דאלער זאל ער ארויסקריכן דערפון און ער קען נישט חתונה פרעג איך אים פארוואס גייסטו נישט צו די פאליס ביסט דאך נאך אין סטעטשו אוו לימיטעישן זאגט ער האט מורא פאר א שידוך. עניוועי. לאמיר צוריק קומען צו די מעשה. איז ער געגאנגען דער גרויסער צדיק און ער האט געזאגט פארן רמ"א אז ער וויל פארן אין אן אנדערע שטאט לערנען, ער וויל נישט מער זיצן דא, און ער האט זיך געזעגנט, און דער רמ"א האט געזאגט נא, פאר אזא תלמיד חכם ווי דו גיי איך צוזאמרופן די גאנצע שטאט מיט וועגענעס, מיט פערד, און מען וועט דיך ארויסבאגלייטן ביז צו יענע שטאט. זאגט ער ניין, איך וויל נישט זיי זאלן זען אז איך בין א גרויסער מענטש, איך וויל זיין באהאלטן,

און ער האט חתונה מיט איר, און ער זיצט אויפן בוידעם און ער לערנט תורה בקדושה ובטהרה, און אזוי גייט דורך א יאר, צוויי און דריי,
בקיצור למעשה האט אויסגעבראכן אין די שטאט אין קראקע א גרויסע מגיפה, און מען האט נישט געוואוסט וואס דאס איז. און זיי האבן אויך געהאט דארט אזא משמרת הצניעות ווי ביי אונז, להבדיל בין טומאה לטהרה, זיי האבן געהאט וואס רבנים האבן געפירט און מ'האט פראבירט מתקן זיין אלע פרצות פון די שטאט, און אונז האמיר געהאט וואס די חזירים האבן געפירט און זיי האבן פראבירט צו עקסטארטן געלט, זיי האבן נאר גענוצט די רבנים פאר זייערע שטיוול פוצער למעשה. איז געווען דארטן א משמרת הצניעות, מען איז ארום געגאנגען און ווי עס איז געווען א פרצה האט מען פראבירט מתקן צו זיין און עס האט גארנישט געהאלפן, עס איז געגאנגען ווייטער די מגיפה במלוא מילא מילא. די גמרא זאגט ווען א בער, ווען א לייב צורייסט איין קינד דארף מען גוזר תענית זיין, ווייל עס איז א מיתה משונה, דארט איז געווען צרות יגון ואנחה, יונגע קינדער זענען געשטארבן, עס איז געווען געפערליך. עניוועי. ס'איז דורך א יאר צוויי און דריי און די מגיפה איז געווארן שטערקער. מ'האט נישט געוואוסט וואס צו טון, דער רמ"א איז אויך געווען פארלוירן, ער שטאטס רב, אין זיין זכות וואלט דאך געדארפט זיין די שטאט גוט, און ס'גארנישט, ס'ארבעט נעבעך נישט. איז געגאנגען איינמאל משמרת הצניעות און זיי האבן געזען סוף שטאט ביים בעקער דרייט זיך עפעס א אין בוידעם עפעס א מענטש, און דארט איז דא קינדער ווערן געבוירן יעדע פאר יאר און עס איז גרויסע צרות אה זיי האבן געכאפט דעם טאטער פון דא קומט אלע יסורים מיט אלע צרות שא נו אז זיי האבן געכאפט איז דאך גוט און ארויף געגאנגען צום בעקער מ'האט אים געפרעגט ווער איז דא אויבן דא זאגט ער דאס איז מיין איידעם קומען זיי זאגן פארן רמ"א, ווער ווייסט ער וואוינט מיט חופה וקידושין צו אן חופה קידושין, דער רמ"א האט נישט געדענקט אז ער זאל זיין דארטן דער וואס ער האט געגעבן חופה קידושין, און ס'האט זיך אנגעהויבן אזא מין פראבלעם, מ'האט געכאפט דעם שייגעץ דעם בעל עבירה וואס דורך אים קומט אלע צרות ארויס, ווער ווייסט צו זי האלט טהרת המשפחה, עניוועי, און מ'האט זיי געשלעפט מען האט אים געשלעפט אריין צום בית דין שטיבל צום רמא, מען האט געכאפט דעם שייגעץ און ער נעמט זיך גיין, און יעדער אויפן וועג שפייט אים אן, דו שייגעץ דו, וועגן דיר איז מיין קינד געשטארבן אלס יונגע, וועגן דיר איז מיין מאמע געשטארבן ווען זי איז געווען יונג, זי האט געגעבן בירט, וועגן דיר איז מיין טאטע געשטארבן, ס'האט זיך אנגעהויבן, יעדער האט דעם מענטש נאכגעשפיגן ווי ווילד, און ס'קומט זיך אים ווי וואר. נאר ער האט אפגעהארגעט די שטאט. סאונדס לייק משמרת הצניעות ביי אונז וואס זיי האבן געטראפן ווער דער מנוול אין שטאט איז, נחום ראזענבערג מיטן האטליין וואס? עניוועי. און ער איז אנגעקומען ער איז געווען נאס אנגעשפיגן פון אלע זייטן אנגעשריגן עניוועי. ער קומט אריין און דער רמא דערקענט אים דאס איז זיין חבר חיים. פרעגט ער חיים וואס איז געשעהן? פרעגט ער פארן רמא הער אויס איך האב געזעהן אז מיט דיר צו לערנען דו האסט א גרויסע טרדה פון די שטאט איך וועל אין ערגעץ נישט אנקומען האב איך זיך מיישב געווען איך וויל זיך מדבק זיין אינעם אייבערשטן און איך וויל לערנען תורה בקדושה יומם ולילה נישט טראגן קיין רבנישע קערפערשאפט וואס דאס מיינט אסאך ביטול זמן. איך האב זיך מיישב געווען אז כ'האב מיך געזעגנט דעמאלטס, איך האב געזאגט איך גיי אוועק, איך בין געקומען דא צום סוף שטאט, איך האב שוין געהאט אנגעגרייט מיר א שידוך, און איך בין געגאנגען, כ'האב מיך מיישב געווען, איך זיץ ווייטער און איך הארעווע און איך דין דעם אייבערשטן. דער רמא האט געקענט זיין חבר ר' חיים, ער האט געוואוסט דאס איז נישט סתם א מענטש, און אז ער זאגט האט ער געגלייבט. און ער האט אים געפרעגט, וויאזוי האסטו חתונה געהאט? זאגט ער, וואס הייסט? איך בין דאך א מורה הוראה אויך, איך האב געגעבן חופה קידושין, און איך האב געמאכט זיכער אז אלעס איז כדת וכדין, מען האלט ביי מיר טהרת המשפחה. שוין. האט דער רמא געזאגט, לאזטס אים לויפן, ער איז נישט דער מענטש וואס ער מאכט אן די צרות, זאל ער גיין געזונטערהייט אהיים. שוין, מען האט ווידער נישט געטראפן בשל מי הרעה הזאת. עניוועי. צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, מ'האט נישט געטראפן, דער רמא ס'האט אים אבער זייער געבאדערט די גאנצע פרשה, הי קאדנט בעליוו איט, דא געט ער זיך א באהאלט, ער לויפט סוף שטאט, ער לויפט אוועק, ער האט חתונה שטילערהייט, ער וואלט דאך געקענט זיין א לעדזשענד אין די קאמיוניטי, הי דזשאסט, ער האט עס געגלייבט די מעשה ווייל ס'איז ניכרים דברי אמת, אבער הי העד סאם בעד פילינג עבאוט די האול סטארי, און זיך מיישב געווען. ער וועט גיין נאכקוקן ביינאכט וואס ער טוט. איינס און צוויי ביינאכט, דער רמא זעט ס'לייכט זיך דארט ארויס אויבן פון בוידעם, און שטילערהייט גייט ער ארויף אויבן די סטעפס, און ער הערט ווי צוויי מענטשן זיצן און מען לערנט סודות התורה, הפלא ופלא סודות התורה, און דער רמא איז זיך פשוט מחיה, געט ער א קלאפ אויף די טיר, און. רבי חיים פרעגט ווער איז דא? זאגט ער דאס איז די רמ"א דאס איז די שטאטס רב איך וויל איר זאלט שוין עפענען די טיר. קיצור ער עפענט די טיר זעהט ער נישט קיינעם ער זעהט ווי דער רבי חיים זיצט אליין פרעגט ער אים וואס גייט דא פאר וויאזוי זיצטו דא אליין מיט וועם האסטו דא פריער גערעדט סודות התורה איך האב דאך אלעס געהערט זאגט ער זאגט אים דעם רבי חיים דאס איז געווען אליהו הנביא און ער קומט און לערנט מיט מיר סודות התורה אונז לערנען מיר גאנצעטע נעכט. פרעגט ער פאר ר' חיים'ן פארוואס צו מיר קומט ער נישט, איך בין נישט אזוי ערליך ווי דו ביסט? האט ער געזאגט כ'על אים פרעגן. דער רמ"א גייט ארויס און ער פרעגט אליהו הנביא זאג מיר פארוואס קומסטו נישט צו מיין חבר דעם רמ"א? זאגט ער ווייל דער רמ"א איז זייער א ברייטארבעלדיגער מענטש, דאס מיינט ער איז הויך געשעצט און ער איז שטאטס רב און האט ברייטע ארבעל. זאגט ער אליהו הנביא קומט נישט צו אזאלעכע מענטשן. יעצט איך וויל ענק זאגן נארמאל דערצייל איך נישט קיין מעשה'ס פון קיין מעשה ביכלעך ווייל איך ווייס דאך נישט וועלעכס אמת און וועלעכס נישט. און די מעשה שטייט אין סוף פון מגלה עמוקות ס'איז דא צוויי מעשה'ס וואס אין די ערשטע דרוק אין מגלה עמוקות האב איך עס נאך געטראפן איז ממילא דעמאלטס האלט איך אז מ'האט נישט געזאגט אזאלעכע גראבע לגיונות ווי היינט. ס'איז דא צוויי מעשה'ס דאס מיט נאך א מעשה. שוין. דער קיצור, קומט ער און ער פרעגט אים, דער רמ"א זאגט, אפשר קענסטו פרעגן אליהו הנביא'ן בשל מי הרעה הזאת, פארוואס איז דא א מגיפה פיר פינעף יאהר? האט ער געזאגט כ'על אים פרעגן, און ער איז ארויס און ער האט געפרעגט אליהו הנביא'ן, דער רמ"א איז ארויס פון צימער און ער האט געפרעגט אליהו הנביא'ן, פארוואס איז דא דא אזא גרויסע מגיפה? האט ער געזאגט, ווייל ס'איז פול מיט טרייפות, די גאנצע שטאט עסט נבילות און טרייפות. דעמאלטס האט מען זיך גענומען צום כשרות. יעצט לענינינו. פארוואס איך פארצייל עס? ווייל אונז זעהן מיר אויך אזוי אויס, אונז זעהן מיר עקזעקטלי אזוי אויס, וויאזוי זעהן מיר אונז אויס? מען כאפט א מענטש און מען זאגט ער איז דער גרעסטער מנוול פון שטאט, און ער ברענגט אונטער די יוגנט, ס'איז אדורך פינף יאר, און ברוך השם איי וואס עיבעל טו פראוו מיי פוינט אז די גרעסטע מנוולים פון שטאט זענען געווען די רבנים מיטן משמרת הצניעות מיט די מלמדים. און דער האטליין איז גאר גאר בכלל נישט געווען קיין מנוול, עס איז געווען א הייליגער האטליין וואס האט אויסגעלערנט דעם עולם דעם ענין וואס דאס הייסט אחרי קדושים, וואס עס שטייט אין פרשת אחרי און אין פרשת קדושים, עס איז גארנישט נישט געווען, נישט נאר עס איז נישט געווען קיין מנוול'ישע האטליין, עס איז געווען. די עניני קדושה וואס מען דארף לערנען מיט די יוגנט איז דארטן געווען, און ס'איז נאך אלץ דא ברוך השם. די זעלבע האבן מיר געטוהן דא אזוי, מען האט געכאפט א גוי, מען האט געזאגט ער האט געהארגעט חזקאל שמש, גיי טוה אים עפעס, מען האט אים איינגעזעצט אויף דרײַ און צוואַנציק יאר. שטעל דיר פאר, חזקאל'ס נשמה ווארפט. זיך אין קבר, די נשמה מיטן גוף, ווייל ביז ווי לאנג מען קומט נישט ארויס ווער ס'איז געווען דער הורג, קען די נשמה זיך נישט בארואיגן און דער גוף אויך נישט. דער וואס האט אים געהארגעט דרייט זיך ארום אין די גאס, ער דרייט זיך היינט נישט ממש אין די גאס, אבער ער האט זיך געדרייט יארן אין די גאס פראנק און פריי. און יחזקאל איז געזעסן און אויסגעבלוטיגט אין קבר. ווער האט אים געהארגעט? יענער גוי, דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען. און עווריטינג וואס אונז האמיר געטון איז געווען ווען ההפך היא. איצעלע פימפ געט אונז הכשרים אויף פסח און אויף א גאנץ יאר. דאס אלעס איז אמת'דיג חמץ בפסח מיט אלעם. נישט דא קיין איין כשר'ער הכשר. געט ער ארויס א דיקן ביכל אז דער די מעדעצינען פון די אלטע מענטשן זאלן זיי זיך טוישן אויף פסח ווייל ס'איז דא אין זיי קטניות. און אפילו ווען ס'איז דא חמץ גמור, זאסט א פראבלעם מיט דעם? ס'איז דאך לצורך רפואה, עס איז נוקשה, עס איז בטל ס'נעמט טעם חמץ, עס איז אינו ראוי לאכילת כלב, א הונט וועט עס אריין און וועט ער אפשטארבן, ער וועט נעמען צופיל מעדיקעישאן מיט איין מאל, דארף מען מאכן זיכער ער זאל נישט טרינקען קיין וויין נאכדעם אז נישט וועט ער קריגן א הארץ אטאקע און פייגערן. בהמות וואס עטס זענט, מען האט ענק פארפאפט ביטערליך אלע יאהרן מיט שטותים, און וואס איז? אונז האבן זיך געלאזט. ביי אונז יא, מ'וועט נישט עסן גארנישט נאר איצעלע פימפ'ס א הכשר, איצעלע פימפ'ס א הכשר איז גארנישט ווערט האט מיר געזאגט איינער, ער האט געזען ער האט זעהר א שוואכן פראדוקט אין כשרות האט ער געזאגט ער גייט צו איצעלע פימפ קאסט צען אלפים און ס'איז געפארן, פאר א יאר צו פאר צוויי יאר איז געווען אין די פאטעיטא טשיפס איז געווען פרעצלס. גליק, זיין משפחה מאכט עס. און אלע רבנים לאזן זיך, קיינער זאגט גארנישט. איטס נאובאדיס ביזנעס, רייט? אזוי זעען אויס היינט די רבנים. און דאס איז וואס איך האב געוואלט ארויסברענגען. אונז זעמער אזוי מעסד אפ. אינסייד אוטסייד בעקווארד פארווארד. אפ ענד דאון. אלל אווער. ווי אר סאו מעסד אפ. ס'איז נישטא איין גאנצער ביין ביי אונז. ווי אונז דריי מיר זיך זעמער אלל מעסד אפ. אבער דאס איז נישט געפערליך. ס'דא אסאך קהילות וואס זענען מעסד אפ, זיי זאגן אבער נישט איך פארקויף דיר די תורה, איך פארקויף דיר יראת שמים, איך פארקויף דיר צניעות, איך פארקויף דיר קדושה, איך פארקויף דיר איך פארקויף דיר יעקד'ער חן של יהדות, איך פארקויף דיר דאס, איך פארקויף דיר, איך פאר. מ'האט געטראפן כפל צען. ציט עס נישט כפל שמונה כפל צען האמיר שוין געטראפן מ'האט געטראפן א שיטה מיט אהער מיט אהין און נאכדעם טשארדזש מען א פרייז איך פארקויף דיר נישט מיט קיין ווערים מיט שאלותן עס איז פול מיט ווערים אבער עס קאסט צוואנציג דאלער שטאטס פופציג צענט און דאס איז וואט הערטס ס'א שייגעץ? וויל זיין א שייגעץ? אה א שייגעץ ווער לאזט דיך נישט? ס'האמער פארלוירן אסאך אידן ביי ריפארמיזם און קאמוניזם און קאנסערוועטיווניזם.
די אלע איזם'ס האבן מיר אונז פארלוירן אידן, ליידער. אבער זענען נישט געקומען פארקויפן די תורה, זיי האבן געזאגט די תורה גייט איר וועג, איך גיי מיין וועג. דא קומט מען דיר פארקויפן די תורה, און אלעס איז בלאף. מען פארקויפט דיר די תורה, און דער זעלבער מלמד ציט דיר אראפ די הויזן און מאכט מיט דיר משכב זכר. נחמיה האט פארקויפט די מיידל צניעות ווייל איר אויבערשטע באטן איז נישט געווען צוגעמאכט, און איר מאמע האט געזאגט אין קאורט אז זי האט איר געמאכט. אין די בעק פון די באטן אזא פין אז סזאל זיך נישט קענען עפענען אינגאנצען אזוי אז סזאל נישט זיין אויפגעדעקט צו כדומה און דאס האט נישט געטויגט אבער פאר די מיידל צו וואינען מיט איר איר צו רעיפן און צו מאכן אורעל סעקס און איר צו שלעפן אַכצן שעה אויף א ספרי פון די קאנטרי אריין דאס איז געווען די תורה די תורה האט דאס געהייסן טוהן. וואט ע סקרוד אפ קאמיוניטי! wow! אנבעליוועבל! רבותי וועיק אפ, דאס איז אלץ וועיק אפ קאלס. זאלסט געדענקען, פון די קאמיוניטי וועסטו גארנישט האבן מיט איינזעצן די ראנג פיפל, מען קען דיך אויך איינזעצן פאר גארנישט. מען האט גענומען א יונגערמאן וואס האט געוואלט פראטעקטן זיין קינד און מען האט אים איינגעזעצט, משה טעראריסט פרידמאן האט אים איינגעזעצט, און מאטעלע'ס זון, דער וואס האט שוין געהייסן די בעסטע, דער לייזער וואלף האגער, איז אין פראנט פון די גרענד זשורי שטייט דארטן באשריבן אז ער האט געזאגט, אז דער ער דאווענט, דער וועם מען האט געוואלט איינזעצן דאווענט ביי זיין שוואגער ביים סקווערע פון בארא פארק, און ער האט פארלאנגט געלט אז מען זאל ארויסשלעפן פון ברוך מרדכי. וואט א שעים וואטס גאוינג אן? לייזער וואלף? כ'האב געמיינט אז דו ביסט מער ערנסט פון דעם, I'll tell you the truth, יעצט הייב איך שוין אן צו טראכטן אז מ'טאר נישט אנקומען צו דיר צו דאקטאראט אויך נישט, ווייל לויט ווי סקרוד אפ דו זעסט אויס צו זיין, אז איינער וועט האבן א הארץ אטאק וועסטו אים אנטראגן א פיס דאקטער. איך בין שוין אינגאנצן אנטוישט פון דיר לייזער וואלוויש. עניוועי. עס קומט יעצט פסח, לאמיר זיך אונז מתחדש זיין, לאמיר אונז אנהייבן, ס'נישט דא קיין משמרת הצניעות, ס'נישט דא קיין רבנים, ס'איז דא די תורה הקדושה, ס'איז דא דער אייבערשטער, און דאס איז וואס אונז וויל מיר פאלגן, און דעטס איט. ס'איז נישט דא קיין דעת תורה, זיי מאנען היינט די דעת תורה, לאט נישט גיין צו די פאליס, מען לאט יא גיין, ס'איז נישט דא קיין דעת תורה, ס'איז נישט דא גארנישט. ס'איז געווען א הייליגער חתם סופר, מיט א כתב סופר, מיט די אלע גרויסע צדיקים, די קינדער און די אייניקלעך פון חתם סופר, און היינט איז דא א טעות סופר. דאס אלעס וואס אלע רבנים זענען איין שטיק טעות סופר. זיי האלטן אז זיי קענען אויספאפן דעם רבונו של עולם, און זיי האלטן זיי קענען אויספאפן כלל ישראל. און איטס א ביג מיסטעיק ווייל זיי קענען נישט. עניוועי, לאמיר זיך מתחדש זיין, ס'איז החודש הזה לכם. לאמיר אנהייבן צו טון קאנסטראקטיוו, צו ראטעווען אונזערע קינדער, אונזערע אייניקלעך, אונזער קאמיוניטי, און צו ראטעווען דעם הייליגן באשעפער'ס תורה, און צו ראטעווען דעם נאמען פונעם הייליגן באשעפער. ס'איז אזוי מין מושפל געווארן דאס נאמען איד אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, און דער נאמען סאטמאר מיט אלעם. זייער זייער בשפל המצב, ס'איז ממש א שעים. איך טראכט אזוי ארום אסאך מאל, וועיר דיד ווי גאו ראנג? וויאזוי זענען מיר אונז אזוי קרום געפארן? ס'איז נישט געווען איין נארמאלער מענטש וואס זאל זאגן א ווארט, נישט צום גלייבן. איר ווייסט, איך הייב אן אסאך סאך מאל צו טראכטן זייער פאני געדאנקען.
דעם ברך משה'ס מעדיקעישאנס האט מען אדזשאסטעד. מען האט מיט אים געטאנצט וויאזוי מען האט געוואלט און געטון וואס מען האט געוואלט. כ'הער זאגן אז משה טעראריסט שייגעץ האט נישט געוואלט ער זאל ארויספארן אויף מאנרא שביעות, איז איינער געקומען אנגעטון מיט א קוטשמע און געזאגט רבי כאפ אן מיין הענט ס'איז אזוי קאלט דעם יום טוב דארטן מען זאל נישט ארויספארן. איך הייב שוין אן צו טראכטן אפשר האט מען דעם דברי יואל'ס מעדעצינען אויכעט אדזשאסטעד. איך גלייב שוין נישט אז ער האט געהאט א סטראוק פון זיך אליין, איך האלט מען האט אים געגעבן די ראנג מעדיקעישאנס. די נאנטע האבן אים געוואלט דער'הרג'ענען, זיי האבן אים פיינט געהאט מיט א פעשן, ווייל סוף כל סוף האט ער געשטערט זייער אסאך פון זייער הנהגה, ער האט געשטערט סאטמאר אז סאטמאר זאל נישט קענען ארויסגיין און ווייזן איך בין גלייך מיט יעדן מענטש אין די גאס, אונזערע קינדער האבן געמוזט גיין מיט ספעציעלע זאקן מיט א סיעם. די אלע אזיאטישע מארמאראשע פערד וואס האבן זיך אנגעטשעפעט דא אין דעם הייליגן רעבן. דאס זענען שוין געווען אפ טו אלל דיס טינגס. איך בין שוין נישט זיכער צו מען האט אים נישט אדזשאסטעט מעדיקעישאנס און זיי האבן אים נישט געוואלט מאכן א סטראוק לכתחילה ווייל מען קען דאס מאכן ס'איז דא סארט מעדיקעישאנס נעמסט צופיל דערפון כאפסט א סטראוק און איך בין נישט זיכער אז זיי האבן אים נישט אוועקגעלייגט די לעצטע מינוט אויך נישט איך טראסט זיי שוין היינט גארנישט וואס דארט איז פארגעגאנגען אין דעם הויז דאס איז געווען די ארגענייזד מאפיא. זיי האבן דעם מענטש קאנטראלירט און ער איז געווען א פייטער און ער האט זיך געשלאגן ער האט נישט קיין מורא געהאט פאר קיין שום סטראשע איז בסופו של דבר נאך די אלע זאכן האבן זיי אים נאך קאנטראלירט די מעדיקעישאנס אויכעט איך ווייס שוין היינט גארנישט איך ווייס נישט צו זיי האבן נישט אליינס געמאכט דעם סטראוק זיי האבן אים אווערדאוזט מיט געוויסע מעדיקעישאנס און ער האט באקומען דעם סטראוק ס'איז אנבעליוועבל וואס די חברה האבן געטון מיט דעם גרויסן צדיק אלע יארן.
די חברה האבן מיט אים געטוהן וואס זיי האבן געוואלט און ער האט זיך נישט געלאזט, אבער ס'איז געווען זאכן וואס ער האט נישט געקענט קאנטראלירן, ער האט אפילו נישט געוואוסט וואס מען טוט אונטער זיין רוקן. איינער זאגט נחום ביסט שוין משוגע געווארן? אזוי רעדט מען? זאג איך לאמיך דיך עפעס פרעגן, האט ער געוואוסט אז זיין טאכטער איז אראפגעפלויגן אלע סטעפס? האט ער געוואוסט אז מען רודפ'ט זיינע אייגענע קינדער? די איינציגע אנגעציטערטע טאכטער וואס ער האט נאך איבערגעלעבט מיט אים פונעם לאגער, האט זי אפילו געהאט די העזה צו דערציילן פארן טאטן וואס מען טוט מיט איר? און דער רבי האט זיך באקלאגט, איך האב געהערט פון איינעם וואס איז דארט געשטאנען, דער רבי האט געפרעגט, איך פארשטיי נישט מיין טאכטער, איך האב איין איינציגע טאכטער דא, און איך בין א וועלטס רבי, און מענטשן קומען פון די גאנצע וועלט זיך געזעגענען און נעמען ברכות, און זי האט נישט דעם דרך ארץ אריינצוקומען צו מיר אין הויז פאר ראש השנה און בעטן א ברכה, ליטל דיד הי נאו אז זי האט געוואלט קומען, נישט יעצט, נאך אפאר יאר פריער, און ליטל דיד הי נאו אז זי איז געפלויגן אלע סטעפס, אונז ווייסט מען ווער ס'האט זי אראפגעשטופט, ער האט נאך געמיינט ער טוט א מצוה, און וואס טוסטו ווען זי ווערט דערהארגעט, ס'איז דא יש אומרים זי איז געווען אפילו שוואנגער אויכעט, אבער איך ווייס נישט צו ס'אמת, ס'קען זיין ס'איז נאר רומארס. אבער וואט קיינד אוו נאנסענס איז דאס? איך הייב שוין אן צו טראכטן. ווי לאנג אונזער הייליגער רבי איז געווען געזונט, איז ער געווען א לייב, ער האט נישט מורא געהאט פאר קיינעם, אבער די מינוט ווען דער מענטש האט באקומען דעם סטראוק, דעם אזוי גערופענעם באקומען סטראוק, ער האט עס נישט באקומען, זיי האבן מסתם אדזשאסטעד די מעדיקעישאן, ס'איז געווען נאך תשכ"ז, תורה ק, דאס איז געווען ווען מען האט איינגענומען די זעקס טעגעדיגע מלחמה, די ציונים האבן זיך געשפירט בגדול. האבן זיי געזאגט פאר די נאנטע פון רבי'ן, ליסען, האו מאטש איז איט ווארט, געב אים דאבל דאוסעדזש פון די מעדיקעישאן און ער כאפט א סטראוק. אז איינער זאגן פארוואס אונז זעמער דען רוצחים? וואס הייסט זיכער זעמער רוצחים? ווער האט געהארגעט חזקאל שמש אויב נישט א היימישער? וואס דא געשען איז, נאך די קריג זענען זיך צוזאמגעלאפן דא אלע מענטשן פון שטאט צו דעם צדיק, צו דעם אידישקייט איז געווען אנגעהויבן פון אתם נצבים כלכם היום לפני ה' אלקיכם ראשיכם שבטיכם גרויסע מענטשן און חוטב עציך ועד שואב מימיך אין דער היים האט זיין טאטע געקענט זיין א רוצח און ער האט אים אויסגעלערנט ווי אזוי מען איז א רוצח אונז ווייס מיר שוין היינט גארנישט אונז זעמיר אלל לאסט דעטס וואט ווי אר פארוואס זאג איך עס רבותי זאלטס וואטשן מיט וועם עטס גייטס אין מקווה. מען קען ענק דערטרענקען אויך, איינער האט א סכסוך מיט יענעם אויף פופציג דאלער קען ער אים דערטרענקען, מען קען ענק הרג'נען, מען זאל קיינעם נישט דערציילן די געשעפטן ווייל מען קען ענק מסר'ן, נישט מען קען, מען וועט, אין קיין שום שול ווי דו קומסט אריין ווייסט מען נישט וואס יענער טוט, קיינער ריווילט נישט, דא פאר א יונגל גייט נאך אין שול און מען לערנט אים אויס אז אין שול דארף מען זאגן מודה אני לפניך ווייסט ער אזוי. דער רײַכסטער ייִד אין שול איז דער, דער אָרעמסטער איז דער. װאָס טוט יענער פֿאַר פּרנסה? דאָס. װאָס טוט יענער? יענץ. װאָס איז דאָס, אַ סאָשעל קלוב? רבותי, מע דאַרף זיך װאַטשן פֿאַר די אײגענע פֿרױ. די אײגענע פֿרױ קען דיך מסרן. אײן טאָג װעט זי האָבן אַ פֿײַט מיט דיר, װעט זי גײן מסרן פֿאַר די װעלפֿער, די פֿוד-סטעמפּס מיט די מעדיקעיד. זי װעט קריגן אימיוניטי און דו װעסט גײן אין דזשעיל.
רבותי איך בעט ענק נאכאמאל, טוטס נישט מער די אלע נארישקייטן, מען דארף לעבן פאר זיך אין די ד' אמות צוגעמאכטערהייט און פארטיג. איך האב געארבעט אמאל אין ווענעזוועלא פאר א מקוה דארט איז דא מולטי ביליאנערן איינער ווייסט נישט וואס דער צווייטער טוט אין שול רעדן זיי נישט זיי זענען ספרדים און קיינער ריווילט זיך נישט ער האט נישט מורא פאר שידוכים. קודענט קעיר לעס. ביי די ספרדים איז דא א איד א ביליאנער קען נעמען א מחותן א איד וואס האט נישט צו באצאלן דעם רענט. ער ווייסט זיין טאכטער וויל דאס, זיין זון וויל יענץ, א גוטן טאג, וואס אינטערעסירט מיך יענעמס פיינענשעל סטעיטמענט? איך גיי קויפן מיטן בשותפות א בילדינג? מוזן צאלן מארגיטשעס? שטותים מיט נארישקייטן, אונז זעמער אזוי מעסד אפ אין עווריטינג, באט רבותי אונז מוז מיר אנהייבן זיך צו וואטשן. ווייל טאמער נישט עט נישט זיין גוט. איך טוה יעצט בראדקעסטן לייוו פון טרי טווענטי דזשעי סטריט אינעם צימער ווי מען גייט אים געבן דעם באפרייאונג, דארטן איז געווען ווי מען האט געגעבן ברוך מרדכי'ן זיינע צוויי און דרייסיג יאר, דאס איז דער גרעסטער צימער אינעם גאנצן בילדינג, מען נוצט עס פאר זייער היילי פראפיילד קעיסעס, אחוץ ביי וועבערמאן האט עס דער דזשאדזש נישט געוואלט נוצן. ווייל ער האט געזאגט זאלן זיי נישט קומען ווער ברויך זיי זאלן האבן דא? ער האט דאך געזען וואס זיי האבן געטון מיט די ארויסגעשיקט טעקסטס מיט מעשה'ס און ס'איז געווען שמוציג יעדע נאכט אנגעלייגט די גאנצע צימער מיט גארבידזש עניוועי ס'איז דא פול מיט טויזענטער גויים און ס'איז פול אונטן מ'קען אפילו נישט אריין גיין די טעלעוויזשענס זענען דא סי ען ען איז דא מיט די גרויסע אנטענע ער האט אזא דיש אנטענע וואס ער פארט ארום מיט דעם און די סלאוגענס גייען דא אן יו ס'איז א פאר לעטער ווארד און ס'איז נישט לאוו אידער, יו דזשו, ווייל זיי מיינען דאך אז איך בין אויף די זייט פון סאטמאר, זיי ווייסן נישט אז מיך האט מען געלייגט אין חרם. יעצט עס שטייט ביי חנניה מישאל ועזריה שטייט להיכן אזלו ווי זענען זיי געגאנגען נאך דעם גרויסן נס וואס איז אריין אין קאלכאויוון ארויס לעבעדיג ווי זענען זיי געגאנגען איז דא עטליכע דעות אין די גמרא איין דעה איז נבלעו ברוק זענען פאר איינגע זענען דערטראנקען געווארן אין שפייעכץ, איז רשי מסביר ווי קומט דארט אהין שפייעכץ, זאגט רשי א מורא'דיגע זאך, די בושה וואס די גויים האבן געזאגט יש לך אלהי כאלו, דו האסט אזא באשעפער, ער קען מציל זיין א מענטשן פון א קאלכאויוון, און עטס האט זיך געבוקט צום צלם פון נבוכדנצר, האבן זיי עס נישט געקענט נעמען, דעי קודנט טעיק איט. די בושה איז אזוי גרויס געווען זיי האבן עס נישט געקענט נעמען זען יעדער גוי וואס איז דורך האט געשפיגן פוי דו שמוציגער איד אזאנס האסטו געטון און דו האסט אזא באשעפער. זענען זיי דערטראנקען געווארן אין שפייעכץ אבער נישט חנניה מישאל ועזריה ווייל זיי האבן דאך עס נישט געטון זיי האבן זיך דאך נישט געביקט נאר זיי האבן נישט געקענט צוקוקן דעם פעין די געוואלטיגע צער פון כלל ישראל איז די זעלבע דא אויכעט, רבותי אונז זעמער אין די זעלבע שיף איך לייד די זעלבע צרות אין וויליאמסבורג און אין בארא פארק און ווען איך פאר אויף ארץ ישראל לייד איך די זעלבע צרות יעדער שרייט נאך, פונקט ווי די גוים שרייען יעצט נאך נאר דאס וואס דער גוי שרייט נאך דאס טוט מיר נישט וויי ווייסט פארוואס? ביקאוז ווי דיזערוו איט יעדע זאך וואס זיי שרייען און זיי שפייען ווי דיזערוו איט ווייל עטס האמיר טאקע איינגעזעצט א גוי פאר גארנישט, און אויסער דעם וואס מ'האט איינגעזעצט דעם גוי פאר גארנישט, האמיר געלאזט א מערדער גיין אין די גאס. סאו בעיסיקלי, איך נעם עס, איי טעיק איט פראם דעם, ביקאוז ווי דיזערוו איט. הגם איך בין נישט געווען דער באטרעפנדער, אבער איך בין דאך א איד. זיי שרייען נישט רבי ראזענבערג, זיי שרייען יו דזשאו. מה שאין כן ווען איך בין אין וויליאמסבורג טוט עס מיר וויי. ווייל דארט בין איך זיכער גארנישט שולדיג פאר קיינעם. מיטן אייבערשטנ'ס הילף, איר זענטס אזאלכע געשוואלענע שקצים, עטס האטס געוואלט אז ס'זאל אנהאלטן ווייטער די זנות, באט דאנט ווארי, דער חרם, דער רבונו של עולם רעכנט זיך מיטן צער פון יעדן מענטש, מיינטס נישט אז ער רעכנט זיך נישט. ס'דא א מעשה פון א איד וואס ער האט געוואוינט אין צפת, ווערט געברענגט אין שבחי האר"י די מעשה? באשרייבט א תלמיד פונעם אר"י הקדוש באשרייבט זיין גרויסקייט פון זיין הייליגן רבי'ן אין זיין ספר עמק המלך ברענגט ער אז ס'איז געווען א איד אין צפת וואס ער איז געזעסן און ער האט געהאלטן אינמיטן פארן בענטשן האט ער געזאגט פארן הייליגן באשעפער באשעפער טייערע איך בין עפעס דער ארגסטער איד אין צפת שטייט ואכלת ושבעת וברכת, מ'מוז זיין זאט צו בענטשן און איך בין הונגעריג נאכן עסן בין איך הונגעריג ווייל כ'האב נישט וואס צו עסן. כ'האב מיך געוואשן פאר דיר הייליגער באשעפער, אבער בענטשן איז נישט להלכה אויסגעהאלטן הונדערט פראצענט, און ער הייבט אן צו וויינען: איך בין עפעס דער ארגסטער איד אין שטאט? און ס'האט געמאכט אזא רעש אין הימל אז דער אר"י הקדוש האט געשיקט שנעל זיין תלמיד ר' חיים וויטאל, און ער האט אים געזאגט, גיי שוין די מינוט און טראג דעם איד א גרויסן סכום געלט. נאכדעם ווען ער איז צוריק געקומען צום אר"י הקדוש האט ער געזאגט זאלסט וויסן דער איד דעם איד'ס צער איז ארויף ביזן כסא הכבוד און ס'האט געדארפט געשעהן אזא מין שדפון, אזא אומגליק אין אלע תבואות אז ס'וואלט נישט געווען צו עסן א גאנץ יאר. וויאזוי וואלט עס געווען? דער אייבערשטער וואלט געשיקט היישעריקן זאלן אויפעסן אלע תבואה, און דו וועסט זעהן אז מארגן אינדערפרי גייען קומען מיליאנער היישעריקן אויף צפת. און זיי וועלן זיך אוועקדרייען און אריינגיין אין ים סוף, און אזוי איז טאקע געווען. עטס ווייסטס וויפיל הונדערטער פגועים ס'איז דא? ס'איז דא א טאטע וואס זיין זון איז נעבעך א פגוע, איז זיין טאטע וויל אים אפילו נישט געבן אויף יום טוב, ער האט נישט, מען דארף אים פשוט צאם נעמען, מען שטעלט אים צוזאם. פארוואס? ווייל מען רודפ'ט זיין טאטן, זיין טאטע האט מורא פאר די רדיפות, שוין איבער א יאר וואס ער האט נישט קיין חדר ווי צו גיין, דאס יונגל. און דער חזר דאסקאלאוויטש האט אים אויסגעלערנט אז די ווידיאוס וואס ער האט אים געוויזן, די זעלבע זאל ער טון מיט זיין מאמען און מיט זיין שוועסטער. ס'איז א סכנה צו האלטן דאס קינד אינדערהיים אפילו. מ'האט אים אויסגעלערנט ביי די דרייצן א האלב וואס מ'האט נישט געטארט. אנגעהויבן האט זיך עס פון די עלף, אבער ביי די דרייצן א האלב זעמיר אונז געוואויר געווארן. רבותי, עטס מיינטס דערהיים אז ס'שאקלט זיך נישט דעם אייבערשטנ'ס כסא הכבוד? אז מען טוט אזאלעכע רישות פאר אידישע קינדער, און די פאנני זאך איז ווער טוט עס, די וואס ווילן באהאלטן די חזירים, אדער נחמיה וועבערמאן'ס משפחה, אדער דעם אנדערן חזיר שלום שניצלער'ס משפחה גייט גיסן בליטש אויף א פרעמדן מענטש, וואס האב איך מיט דיר, וואס האסטו מיט מיר, און אז עטס גיסן בליטש איז דיין טאטע אויס חזיר? שמוציאן נאך, איז טאקע, ברוך מרדכי'ס משפחה, אי אברהם האט געמאכט עפעס א בלאג, איך געדענק אפילו נישט די ראשי תיבות, עס איז געווען טוועני טען, שפעטער האט אים איינער אריינגעשריבן, דו ווייסט אז דער דזשאדזש קריגט יעדן סטעיטמענט וואס דו שרייבסט אויף נחום ראזנבערג על לא דבר, דער דזשאדזש קריגט עס, שרייבט ער אים צוריק וואס נחום ראזנבערג שיקט עס אים אריין? דו, ניין! ס'איז דא מענטשן וואס זיי זיצן אויף די בלאגס און זיי קוקן וואס דא גייט פאר, אינטימידעישן. שוין ער האט צוגעשפארט די בלאג, שוין נישט דא צו באקומען די טוועני טען. אזוי פלעגט ער זיצן און אריינשרייבן שמוציגע זאכן אויף מיר פאר גארנישט על לא דבר. ווילסט זיין א חזיר? גיי ברעך קאפ גיי למקום שאין מכירים אותו ווי מען באצאלט פאר דעם געלט, נישט וואס איך זאג אז מען מעג גיין חס ושלום מ'וועט באצאלן א ביל פארן אייבערשטן, אבער דעמאלטס איז דאך כאטש צווישן דיר און צווישן אייבערשטן. יעצט ביסטו דאך בין אדם לחבירו אויך, אז די כאפסט א מיידל צו א יונגעל, אן אפרוח שלא נפתחו עיניו, אויף א זיסער בחור צו א זיס מיידעלע, וואס זיי דארפן אויפוואקסן, זיי האבן זיך נאך די אויגן נישט געעפענט, זיי האלטן זיך נאך אינמיטן עפענען די זיסע אויגעלעך, כאפסטו אים און די מאכסט אים שוין משכב זכור מיט אלע אנדערע שמוציגע זאכן, די לערנסט אים אויס וואס ער טאר נישט, און בינגאו! נאכדעם האסטו אים דערהארגעט אויף אייביג. ניין ניין ניין רבותי זאלט וויסן וירא השם וינאץ מיינט נישט אז דער אייבישטער קוקט נישט צו וואס דא גייט פאר, און ווען ס'עט זיין פעיבעק טיים עט עטס זיין זייער סארי ווייל עטס האטס געטון א זאך וואס איז אנבעליוועבל, דעם חזר האט עטס נישט געטארטשערט כאטשיג ער האט מאלעסטעט דיינע קינדער, וועמען טארטשערט עטס? דער וואס ער ווארנט אויס דעם עולם, העי רבותי ס'איז דא א פרשה אין די תורה קדושים תהיו ס'איז דא א פרשה פון א מבול. סאו, ס'איז זייער זייער שווער זיך צו נעמען אין די הענט אריין, ווייל מ'איז אזוי פארקרומט אזויפיל יארן, גיי לערן אן אלטן בער טאנצן, באט איך בעט ענק איין זאך, ראטעוועטס כאטש דעם נעקסטן דור, די אלע קינדער וואס זענען פון דריי און פיר און פינעף יאר, פון דעם דור זאלט עטס אנהייבן, ווייל די וואס זענען שוין פעסט דעם סטעידזש, און מען האט זיי שוין מאלעסטעט און מען האט זיי שוין אריינגעברענגט א שנאה אין די וואס זיי שלאגן זיך קעגן מאלעסטערס, מיט דעם גייסטו שוין נישט קענען צופיל אויפטון, ער איז שוין פארפויזענט פון קאפ ביז פיס, די וואס האבן זיך געשלאגן פאר אהרן'ען און פאר זלמן לייב'ן, מיט די חברה קענסטו שוין נישט האנדלען, מיט אזא יאסעלע פליט, מיט די אלע חברה קענסטו שוין נישט האנדלען, דעיס איז שוין פארקריפלט פאר לייף. דער ברעין איז דעמעדזשד פאר לייף. ס'איז דא צוויי זאכן וואס מ'האט געטון צו דעמעדזשן פיפלס לייווס. די ערשטע זאך איז געווען מ'האט זיי מאלעסטעד. און די צווייטע זאך איז געווען אז די פעדעפיילס האבן געטרייט צו ברעינוואשן די אלע חברה. סאו עט די ענד אוו די דעי זענען זיי אלע ביטערליך ברעינוואשד. און אונז דארפן דאס יעצט אראפשלינגען. און אונז דארפן מיט דעם ארבעטן. סאו רבותי, לעטס פוט אווער עקטס טוגעדער. ס'קומט יעצט א נייער חודש און א נייער. יום טוב רייט, עס קומט ראשי חדשים לעמך נתת, ניסן איז די ערשטע, און נאכדעם קומט פסח, פסח דארף מען זיך ממש אינגאנצן התחדשות התהפכות, סאו רבותי האטס אלע א פרייליכן יום טוב, און ווייסט וואס צו טון מיט דעם יום טוב, יוז איט אזוי ווי עס דארף צו זיין, און אזוי ווי דער אייבערשטער וויל זאלסטו עס יוזן, דעמאלטס וועט דיר זיין גוט. א גוטן יום טוב.